הייב מיר אן בעזרת השם יתברך מסכת עירובין, דף ב'. מ'הייבט אן א פרישע מסכת. אם ירצה ה' מארגן מוצאי שבת פרשת וירא, מיר מאכן א שיינע סיום, איז מארגן, אראונד די קארנער. ס'קומט צו די סיום יאסעווער. שטעטלעך ארויסקומען מאכן א סיום זונטאג נאכט זונטאג חיי שרה. קומען און גייען שוין. זאגט די הייליגע משנה מבוי. אז דו וואוינסט אין א מבוי. דו ווילסט טראגן אין א מבוי, ווייסט וואס א מבוי איז? א פארמאכטע גאס, אזוי ווי א דעד ענד, און ס'עפענען זיך אויף אסאך טירן אריינצוגיין אין יארדס, חצירות, און אין יעדע חצר איז דא אפאר הייזער, מן התורה קען מען טראגן דארט, ס'האט דריי ווענט. אבער די חכמים זאגן אז ס'זעהט אויס ווי א רשות הרבים, און אויב דו וועסט טראגן דארט וועסטו קומען ארויסטראגן אויפן רשות הרבים, האבן די חכמים געזאגט אז מ'מעג נאר טראגן אויב מ'לייגט א ביעם פון אויבן, אדער א לחי פון די זייט, דאס מאכט אז א מענטש זאל געדענקען, אה, מ'קען נאר טראגן ביז די סוף פון די מבוי. איז די שאלה אויב דו האסט גענומען די בים און געלייגט העכער צוואַנציק איילן. מבוי, די בים וואס ליגט אין א מבוי שהוא גבוה למעלה מעשרים אמה, וואס עס ליגט העכער צוואַנציק איילן, איז נישט גוט. ימעט, מוזט עס אראפברענגען אביסל אונטער צוואַנציק איילן. רבי יהודה אומר אינו צריך, רבי יהודה האלט, ס'קען אפילו ליגן העכער צוואַנציק איילן. נאך א הלכה, וואס טוט זיך אויב די מבוי האט א ברייטע טיר? די עפענונג פון די מבוי איז ברייטער פון צען אמות, והרחב מעשר אמות, אויב איז עס ברייטער פון צען אמות, ימעט, דו מוזט צולייגן העלצער אין די זייט. קלענער מאכן די עפענונג פון די מבוי, ווייל אויב איז עס צו אפן הייסט עס נישט ווי א טיר, ס'הייסט ווי א פרצה, אויב ס'איז מער ווי צען איז עס אפן אינגאנצן צו די רשות הרבים, אפילו מיט א בים. און אפילו מיט א לחי, די לחי העלפט נאכדעם וואס עס איז אין צען אמות, ואם יש לו צורת הפתח, אויב האסטו געמאכט צוויי לחי'ס פון ביידע זייטן מיט א קורה אויף די לחי'ס, דעמאלטס קען שוין זיין אפילו אף על פי שהוא רחב מעשר אמות אינו צריך למעט. די זעלבע משנה הייבט זיך אן מסכת סוכה, סוכה שגבוהה למעלה מעשרים אמה, סכך פון א סוכה וואס ליגט העכער צוואנציג איילן, מבוי שגבוה למעלה מעשרים אמה, דארט שטייט נישט ימעט, דארט שטייט נישט מען דארף אראפברענגען די סכך, דארט שטייט פסול. דא שטייט די קורה פון א מבוי וואס איז געלייגט העכער צוואנציג אמות איז פסול? וואס שטייט דא? פרעגט די גמרא איך פארשטיי נישט וואס מאכט אנדערע נוסח תנן התם מסכת סוכה סוכה שגבוהה למעלה מעשרים אמה פסולה און די זעלבע מחלוקת אז רבי יהודה האלט אז ס'איז כשר מאי שנא גבי סוכה דתני פסולה וגבי מבוי תני תקנתא פארוואס ביי סוכה זאגסטו פסול און כשר און דא זאגסטו ימעט און אינו צריך למעט. פארשטייסט די קשיא? ענטפערט די גמרא צוויי תירוצים און די זעלבע גמרא הייבט זיך אן אין מסכת סוכה, די זעלבע צוויי תירוצים אין מסכת סוכה, סוכה, מען דארף זיצן אין א סוכה איז א וואס? א מצוה מן התורה דאורייתא, ממילא פאסט זיך די לשון פסול, תני פסולה, זאגט רשי הואיל וכבר מימות משה ניתנה מידה זו שטייט שוין אין די תורה אז מען דארף זיצן אין א סוכה און ווי הויעך די סוכה דארף זיין ובאו חכמים לפרש לך שאם לא עשה כן פסולה אויב דו האסט נישט אזוי געטון איז פסול איז שייך למיתני בה לשון פסלות. ווייל ווילאנג דו פארעכטסט עס נישט איז עס פסול, מבוי וואס די גאנצע ענין פון מבוי דאך נאר א דרבנן איז נישט שייך צו גיין זאגן איבער דעם פסול, ווייל דא הייבסט זיך מיר יעצט אן דאס צו זאגן די הלכות, ממילא תני תקנתא זאג איך דיך יעצט וויאזוי ס'דארף זיין, ואיבעית אימא וועל איך דיך ענטפערן נאך א תירוץ דאורייתא נמי תני תקנתא, ביי דאורייתא קען מען אויך זאגן תני תקנתא. במילא פארוואס זאגסטו דארט ביי סוכה פסול, ווייל סוכה דנפישי מיליה, אז דו וועסט אריינקוקן אין יענע משנה, ס'איז דא אסאך הלכות דארט אין יענע משנה, סוכה שגבוהה למעלה מעשרים אמה ושאין לה שלש דפנות, וחמתה מרובה מצלתה, פסולה! אויב דו דארפסט, אויב דו דארפסט זאגן יעדע זאך די תקנה, דארפסטו זאגן אויף יעדע זאך עקסטער שוין א גאנצע אריכות, און די תנא זוכט אלץ צו זאגן א לשון קצרה, ממילא פסיק. האקט ער אפ דער תנא און ער זאגט פסולה, מבוי דלא נפישי מיליה, ס'נישט דא קיין אסאך זאכן דא אין די משנה, איז תני תקנתא. אמרתי להם פארוואס קריגט זיך רבי יהודה מיט די חכמים, פארוואס האלט רבי יהודה אויב דו לייגסט א בים ביי א מבוי העכער צוואַנציק איז כשר און די חכמים האלטן אז ס'איז פסול, וואס קריגן זיך, אמר רב יהודה אמר רב, פארוואס האלטן די חכמים אז ס'איז פסול ווייל לא למדו אלא מפתחו של היכל, זיי קוקן עס אן, פארוואס זאגן די חכמים אז א קורה דארף זיין. ביי די עפענונג פון א מבוי אז ס'זאל זיין א פתח, ס'זאל זיין א טיר, אקעי לאמיר זעהן וואו זעהן מיר אונז אין די תורה די גרעסטע טיר? אין די היכל, די טיר פון די היכל הייסט א טיר, ושחטו פתח אוהל מועד, ס'הייסט א פתח, און די היכל איז געווען צוואַנציק אמות. צוואַנציק אמות, אבער העכער צוואַנציק אמות, ברענג מיך ערגעץ א פסוק אז ס'הייסט א טיר, ס'הייסט נישט קיין טיר, חכמים לא למדו אלא בפתחו של היכל, זיי לערנען עס ארויס פון די פתח פון די היכל, און רבי יהודה זאגט ניין איך גיי צו די פתח פון די אולם, אין פארנט פון די היכל איז געווען אזא שטיקעלע זאל, אזא שטיקעלע אריינגאנג, אַ שיינע אַרײַנגאַנג אַ הויכע, הויכע, ס'איז געווען די טיר איז געווען דאָפּלט פֿון די היכל, ס'איז געווען פֿערציק, און רבי יהודה האַלט די משכּן און משכּן, די היכל און משכּן, די בית-המקדש, נישט די היכל, נישט די אוהל-מועד. דתנן, מ'האט געלערנט א משנה פתחו של היכל גבהו עשרים אמה און די ברייט איז געווען עשר אמות און די אולם איז געווען ארבעים אמה ורחבו עשרים אמה די חכמים גייען צו די פתח ההיכל האלטן זיי אז וואס צוואנציג אמות ושניהם מקרא אחד דרשו ביידע לערנען עס ארויס פון איין פסוק אז שטייט ביי די פרשה פון שלמים ושחטו מען זאל שעכטן פתח אוהל מועד. און די אוהל מועד אין די משכן איז די זעלבע זאך ווי די היכל אין בית המקדש, רבנן סברי קדושת היכל לחוד וקדושת אולם לחוד, די חכמים האלטן אז די קדושת האולם, די קדושה פון די פארצימער, האט נישט די קדושה פון די היכל, די אולם איז נישט די קדושה, די קדושה איז נאר ביי די היכל, במילא, וכי כתיב פתח אוהל מועד, דאס וואס שטייט אז מ'דארף שעכטן פתח אוהל מועד, אהיכל כתיב, במילא די לשון פתח, גייט ארויף אויף פתח פון די היכל, נישט אויף פתח האולם, האב איך א פסוק אז די פתח, אז א פתח גייט ביז צוואנציג איילן, רבי יהודה סבר היכל ואולם קדושה אחת וכי כתיב פתח אוהל מועד אתרוייהו הוא דכתיב איבעית אימא אדער קען איך זאגן רבי יהודה נמי קדושת אולם לחוד קדושת היכל לחוד, און די פסוק פון ושחטו פתח אוהל מועד גייט ארויף אויף די פתח ההיכל אבער והכא היינו טעמא דרבי יהודה ווייל דכתיב אל פתח אולם הבית. תוספות זאגט נישט דא אזא פסוק אבער שטעלט צוזאם צוויי פסוקים על כל פנים פתח אולם הבית. און פארוואס טאקע די רבנן לערנען נישט ארויס פון פתח אולם הבית די רבנן אי הוה כתיב אל פתח אולם איז כדקאמרת. אויב דו זאגסט פתח אולם איז כדקאמרת למעשה שטייט דאך פתח אולם הבית. נישט פתח אולם, פתח די טיר פונעם אולם וואס עפנט זיך אויף לבית, ס'טייטש הבית הפתוח לאולם, אז די פסוק גייט טאקע ארויף אויף די פתח ההיכל וואס איז לאולם, על כל פנים איך האב נישט קיין פסוק אז א פתח גייט מער ווי צוואַנציק, פרעגט די גמרא והא כי, כ'פארשטיי נישט בכלל די גאנצע לימוד פונעם ערשטן, על כל פנים וואס זאגן די חכמים אז די פתח. ההיכל, ווי זעהסטו אז די היכל הייסט א פתח ושחטו פתח אוהל מועד? אבער ס'שטייט דאך נאר ביי די אוהל מועד והא כי כתיב האי פרעגט די גמרא במשכן כתיב במילא ווי זעהסטו פון דא אפשר מיינט עס נאר צען? די קרשים אין משכן איז נאר געווען צען אייל, ווי זעהסטו אז א קורה פון א מבוי קען גיין ביז צוואנציג אייל, פֿערציק פיס, ווייל ושחטו אותו פתח? ענטפערט די גמרא אשכחן משכן אונז טרעפן מיר אין די תורה אז ביי די משכן דאיקרי מקדש אז די תורה רופט אן די משכן מקדש און מקדש רופט מען אן משכן במילא ווען ס'שטייט ושחטו פתח אוהל מועד ביי די משכן איז כאילו ס'שטייט אויכעט ביי די בית המקדש ווייל דאי לא תימא הכי אויב וועסטו מיר נישט זאגן אז די פסוק גייט אויכעט ארויף בית המקדש איז והא דאמר רב יהודה אמר שמואל שלמים ששחטן קודם פתיחת דלתות ההיכל די הלכה איז מ'דארף קודם צופרי עפענען. די טירן פון די היכל, אויב מען האט גע'שחט'ן די קרבנות פאר מען עפנט די טירן פון די היכל, פסולין איז עס פסול ווייל שנאמר ושחטו פתח אוהל מועד, בזמן שפתוחין, ס'טייטש פתח אוהל מועד דארף זיין אפן א פתח, ולא בזמן שנעולין, איז לכאורה זייער שווער אויף שמואל, אויב זאגסטו אז דער פסוק גייט נאר ארויף אויף. העלא? אויב די פסוק גייט נאר ארויף אויף די משכן, פארוואס גייסטו יעצט זאגן אז ס'איז פסול והא כי כתיב ההיא במשכן כתיב? במילא ווי זעסטו פון דעם אז ס'איז פסול אלא אשכחן מקדש דאיקרי משכן, און משכן דאיקרי מקדש? במילא זאג איך אז וואס? אז די פי די שחטי פסח אוהל מועד אז פסח מיינט ביז כ'האב טאקע א פסח ביז צען אמות אבער כ'האב אויך א פסח ביז צוואנציג אמות לאמיר שוין דא ענדיגן די די די די נקודה, אפילו עס האט נישט צוטון דא מיט די עירובין, בשלמא מקדש דאיקרי משכן, איך זעה טאקע מקדש ווערט אנגערופן משכן ווייל עס איז ונתתי משכני בתוככם, ווען האט די אייבישטער געזאגט די פסוק? ווען די משכן שטייט שוין, דאס איז פרשת בחוקותי, ונתתי משכני בתוככם, נאכדעם וואס גאנץ ספר ויקרא איז שוין געזאגט געווארן, איז וואס איז די הבטחה וואס די אייבערשטער זאגט ונתתי משכני בתוככם? ס'איז שוין דא לכאורה אויף בית המקדש. אלא משכן דאיקרי מקדש, ווי זעהסטו אז די מק אז די משכן רופט מען אן מקדש מנלן, אילימא וועט מען וועלן זאגן ווייל ס'שטייט ב בשעת מ'האט געמופט, ונסעו הקהתים שבט קהת האט געטראגן נושאי המקדש האבן די וואס טראגן די מק והקימו את המשכן עד בואם, זעה איך אז די משכן ווערט אנגערופן מקדש. דף בית עמוד בית. ההוא בארון כתיב, דאס שטייט דאך ביי די פרשה פון די ארון, זאגט רש"י ווייל משא בני קהת איז דאך געווען די ארון, פארוואס רופט עס מקדש ועל שם שהוא מקודש משאר המשאות קרי מקדש, סאו ווי זעה איך אז די משכן ווערט אנגערופן מקדש? אלא מהכא ועשו לי מקדש, עטס זאלטס מיר מאכן א מקדש, דאס איז דאך די ציווי פאר מ'האט געמאכט די משכן, ושכנתי בתוכם. שוין, סאו לאמיר זיך אביסעלע צאמנעמען פאר אונז גיימער ווייטער. מבוי א בים פון א מבוי וואס ליגט העכער צוואַנציק איילן, זאגן די חכמים מ'דארף אראפנעמען פארוואס, ווייל די גאנצע זאך אז די קורה כשר'ט א מבוי ווייל ס'זעט אויס ווי א טיר, און א טיר גייט נאר ביז. צוואנציג אייל רבי יודא האלט ס'קען זיין העכער צוואנציג ווייל רבי יודא האלט אז א טיר גייט העכער צוואנציג פרעגט די גמרא בין לרבנן בין לרבי יודא וואס לערנען עס ארויס פון פתח ההיכל אדער פתח אולם לילפו איך האב דאך נאך א טיר פתח שער החצר די משכן האט געהאט א יארד ארום א חצר. יענע טיר איז געווען ברייטער פון צען אמות. די קשיא גייט נישט אויף די הויעכקייט, די קשיא גייט אויף די ברייטקייט. וואס איז געשטאנען אין די משנה? והרחב מעשר ימעט. נו, רבי יודא קריגט נישט אויף די חלק, רבי יודא קריגט אויף די חלק הויעכקייט. ווי ברייט איז געווען די טיר פון די חצר? ווער ווייסט ווי ברייט איז געווען די גאנצע משכן? לאמיר עס אויסרעכענען. אמער דאס איז די חצר, יא? ווי ברייט איז געווען די חצר? פֿופֿציק. און נאכדעם ווי וויפיל איז געווען אין די זייט פון די טיר? פֿופֿצן און פֿופֿצן. איז פֿופֿצן און פֿופֿצן צוזאמען איז? דרײַסיק. סאו וויפיל בלייבט איבער פאר די טיר? צוואַנציק. סאו פארוואס זאגט די משנה דא אז אויב די עפענונג פון א מבוי איז מער פון צען? איז נישט קיין טיר, כ'זעה דאך אז די טיר פון די חצר הייסט א טיר, אינעווענדיג שטייט א פסוק אורך החצר, די לענג פון די חצר איז געווען מאה באמה, הונדערט איילן, ורוחב די ברייט איז געווען חמשה בחמשה, וקומה און די הויעכקייט איז געווען חמש אמה, און נאכדעם שטייט וכתיב חמש עשרה אמה קלעים לכתף.

ס'הייסט נישט א טיר, ווי זעסטו ס'הייסט א טיר? פתח שער החצר איקרי, פתח סתמא לא איקרי, סתם די ווארט פתח גייט ביז צען אמות, פתח שער החצר דאס איז שוין עפעס א אנדערע פתח, ואיבעית אימא, ווער זאגט ס'איז געווען פופצן און פופצן די זייט פון די טיר, כי כתיב קלעים חמש עשרה אמה לכתף בגובהה הוא דכתיב. די הויעכקייט פון די געיט איז געווען פֿופֿצן פון ביידע זייטן, נישט אין די אין די ברייט. וואס פינף? פרעגט חזקי' וואס די גמרא פרעגט גובהה? דו ווילסט מיר זאגן אז די פסוק פון פֿופֿצן און פֿופֿצן איז געווען אין די אין די. הויעך, והא כתיב וקומה וקומה חמש אמות, אז די הויעכקייט פון די געיט איז געווען פינף אמות, גמרא ניין, באמת איז עס געווען פופצן אמות, נאר דאס וואס די פסוק זאגט פינף אמות, ווייל ס'איז דאך געווען די מזבח אין די חצר, איז האט זיך ארויסגעשטעקט די מחיצה, איז געווען פופצן, ס'איז ארויפגעקומען פינף אמות העכער די מזבח, אז נישט אז די כהן.

שטייט נישט וויפיל ס'איז געווען. לאמיר זאגן צוואנציג און צוואנציג, און א געהעריגע פתח איז צען. וועגן דעם זאגן טאקע ביידע די חכמים מיט רבי יודא אז ס'קען נישט זיין ווייניגער. סאו וואס האט מען געהאט אויבן? אפרים. פון ווי לערנט רבי יודא ארויס אז א טיר קען זיין העכער צוואנציג איילן? א א קורה פון א מבוי? רב זאגט ער לערנט עס ארויס פון פתחו של אילם. פרעגט די גמרא ורבי יודא מפתחו של אולם גמר, והא תנן, אונז האבן מיר דאך געלערנט אין די משנה והרחב מעשר אמות ימעט. והרחב מעשר אמות ימעט. נו. ולא פליג, רבי יודא קריגט נישט אויף די ברייט, וואס האט מען געהאט פריער אויבן, די משנה מסכת מידות, פתחו של אולם גובהו ארבעים אמה ורחבו עשרים אמה, כ'הער נישט? וואס איז די קשיא אויף ביידע? וואס? וואס די קשיא? נו? כ'הער נישט? נו? וואס די קשיא? ניין. קודם כל די חכמים האלטן אז די טיר פון אולם איז נישט קיין טיר. יא? שכויח. רבי יהודה לערנט פון פתח של אולם. פארוואס זאגט ער נישט ימעט?

צוואַנציק. יא? אין די משנה וואס שטייט אויב נישט צוואַנציק? פערציג! עטס לאזטס מיך דא רעדן שטותים. ווי גרויס איז געווען די פתחו של אולם? פערציג! אין די משנה שטייט נישט בי, וואס האלט רבי יהודה ביז ווי הויך קען זיין די טיר? שטייט שטייט אויב ס'הייכער ווי צוואנציג דארף איז גוט. סאו סתם אזוי קענסטו טאקע זאגן לערנט עס ארויס פון אולם אז ס'קען גיין ביז פֿערציק אבער איך וועל דיר ברענגען א ברייתא והא תניא מבוי שגבוה מעשרים אמה ימעט ורבי יהודה מכשיר עד ארבעים וחמישים אמה ביז פֿערציק פֿופֿציג אמות און ותנא בר קפרא עד מאה איז בשלמא בר קפרא בר קפרא האלט אז רבי יהודה האלט ביז הונדערט קען איך זאגן גוזמא רבי יהודה זאגט אזוי ס'איז כשר ביז הונדערט קיינער גייט נישט מאכן הונדערט א קורה און מיינט טאקע צו זאגן ביז פערציג אבער די תנא קמא וואס רבי יהודה האלט ביז פערציג זאגט ער דאך שוין פערציג וואס איז די פופציג אלא מאי פופציג איז פופציג די וואס איז פֿופֿציק, אלא לרבי יהודה מאי גוזמא בשלמא לרבי יהודה ארבעים, פֿערציק פארשטיי איך גמר מפתחו של אולם אלא חמישים מנא ליה. אלא מאי מען פאלט אפ פון די וועג פון רב, ר' יהודה לערנט עס נישט ארויס פון אולם, ווען ער לערנט עס ארויס פון אולם קען עס גיין ביז וואו, בנצי? ביז פֿערציק! אמר רב חסדא הא מתניתא אטעיתיה לרב, די ברייתא וואס איך גיי יעצט אראפברענגען, דאס האט געמאכט אז רב זאל זיך טועה זיין און מפרש זיין די טעם פון רבי יהודה אז ער לערנט עס מפתחו של אולם. דתניא, דאס האבן מיר געלערנט אין א ברייתא, מבוי שגבוה מעשרים אמה יותר מפתחו של היכל ימעט. עד כאן הברייתא. אויף דעם זאגט רב חסדא אז הוא סובר, רב האלט מדרבנן מפתחו של היכל גמרי, אז די חכמים זאגן אין די ברייתא אזוי, מבוי שגבוה למעלה מעשרים אמה יותר מפתחו של היכל, איז מסתמא רבי יהודה ווען ער זאגט פערציג אמות גייט ער צו פתחו של אולם, ממילא האט רב זיך טועה געווען און רב האט געמיינט אז די טעם פון רבי יהודה איז. אז מ'לערנט פון אולם, אבער באמת זאגט רב חיסדא ניין ולא היא, רבי יהודה מפתחא דמלכים גמר, ער קוקט אויף די קעניגליכע פאלאצן, די קעניגליכע גרויסע שיינע בנינים, וואס איז דא ריזיגע טירן וואס גייט ארויף העכער פערציג אויכעט, ממילא האלט רבי יהודה פערציג פופציג. נו פרעגט די גמרא אויב לאמיר צוריק גיין צו די רב זאג העלא שלום ביסט דא? פארוואס לערנען די רבנן פארוואס דארף זיין א מבוי א קורה פון א מבוי דארף זיין ביז צוואנציג אמות? שמעון, אברהמעלע, פארוואס דארף זיין די קורה וואס ליגט ביי די עפענונג פון די מבוי קען נישט זיין העכער צוואנציג אמות טולי לויט די חכמים? ווייל מ'דארף דאך מאכן א טיר, און א טיר טרעף איך א טיר ביי די היכל ושחטו אותו פתח אוהל מועד. נו אפשר איז דא א טיר אזוי ווי די טיר פון די היכל, די טיר פון די היכל האט געהאט טירן אויכעט, נישט פלעין נישט פלעין א שטעקן פון אויבן, ורבנן אי מפתחו של היכל גמירי ליבעי דלתות כהיכל, דארפסט דאך האבן טירן אזוי ווי די היכל, אלמה תנן פארוואס האט מען געלערנט באלד אין די משנה דף י"א אז הכשר מבוי וויאזוי קען מען מאכן אז מען זאל מעגן טראגן אין א מבוי, בית שמאי זאגן אדער א לחי א לחי מיט א קורה. און בית הלל זאגן א לחי או קורה, קיינער דארף נישט קיין טירן, ענטפערט די גמרא אמת'ן אריין די טיר פון די היכל הייסט א טיר אפילו אן טירן, דלתות היכל לצניעות בעלמא הוא דעבידן, מען האט עס פשוט געמאכט פאר צניעות אז מען זאל נישט זען וואס טוט זיך אינעווענדיג, אבער בעצם הייסט א טיר. אפילו אן טירן. נו פרעגט די גמרא אלא מעתה אויב דו לערנסט טאקע ארויס פתח מבוי פון פתח ההיכל איז לא תיהני ליה צורת הפתח זאל נישט העלפען א צורת הפתח א לחי פון דא און א לחי פון דא און א קנה אויבן ווייל דהא היכל צורת הפתח הויא ליה. ווייל די היכל האט געהאט א צורת הפתח, און אפילו מיטן צורת הפתח איז עס נאר געווען א פתח ביז צען אמות, און די משנה, ואפילו הכי עשר אמות הוא דרווח, אלמה תנן פארוואס זאגט די משנה אם יש לו צורת הפתח אף על פי שרחב מעשר אמות, אפילו עס איז ברייטער פון צען אמות אינו צריך למעט. איר פארשטייט די קשיא?

פתח ההיכל האט געהאט א צורת הפתח און ס'איז צען. ענפערט די גמרא מידי הוא טעמא אלא לרב. די גאנצע קשיא וואס דו האסט מיר דא איז דאך נאר פארוואס לויט וועם? לויט רב וואס ער לערנט ארויס א פתח פון א מבוי הכשר מבוי פון פתח ההיכל. נו, נישט געפערליך. רב לשיטתו איז נישט שווער. ווייל רב האלט טאקע אז צורת הפתח קען נישט זיין כשר מער פון צען. מתני ליה רב יהודה לחייא ביי רב קמאי דרב. רב יהודה האט געלערנט פאר חייא ביי רב אין פארנט פון רב אין דער משנה אם יש לה צורת הפתח איז כשר אפילו מער ווי צען. איינער צריך למעט ואמר ליה האט זיך רב אנגערופן פאר רב יהודה ניין ניין ניין אתנייה לערן אים פאר מיין זון צריך למעט ממילא שטימט זייער פיין לויט רב וואס ער האלט טאקע אז מען לערנט פון פתח ההיכל כ'הער נישט. כ'מיין אז אונז האמיר יוצא געווען מרדכי יא די ערשטע דף.

א בלאט גמרא דאס איז מיין שטרעבן א בלאט גמרא דאס איז מיין נייעס א בלאט גמרא געבט מיר חיות כ'לאדן ענק שוין איין אלע קינדער צו וועסט מאכן א סיום מוצאי שבת וירא מיר ענדיגן עירובין שיין געווען די סיום נעכטן? שיינע מעמד? שלוימי נישט ארונגגייט פון די מעמד. געענדיגט שבת. נעמט נישט לאנג אפאר מינוט. די גאנצע שיעור וואס איך גיי דא דאס איז כ'ווייס נישט. ווייס אפילו נישט אין ברסלב צו ס'איז אויסגעהאלטן די שיעור. זאג א בלאט גמרא. זאג. יעצט אז האסט אביסל געהערט די שיעור קענסטו איבערגיין. אפשר מאכסטו עפעס א שטיקל פלאן צו ענדיגן מסכת עירובין אפאר מאל. קוק דו האסט א יונגערמאן יענקי דא געגאנגען די ער גייט איבער יעדע יעדע דף גמרא זיבן מאל ער גייט ענדיגן זיבן מאל מסכת שבת גייט היינט זיין נאך א סיום יא? איין סיום פאטערסטו פאר אלע זיבן?